אין די דרייסיגער יארן בין איך געווען לערער פון יידישער געשיכטע אין יידישע גימנאזיומס אין ווארשע.
און שפעטער זענט איר געווען אין ווארשעווער געטא, אמת?
יא. ביזן אויפשטאנד פון אפריל נײַנצן דרײַ און פֿערציק בין איך געווען אין ווארשעווער געטא און געווען טעטיג אלס פארוואלטער פון א העברעאישער שול.
אן אונטערערדישע?
ניין. עטליכע שולן זענען געווען לעגאל.

וואס האט אפגעגעבן זיין לעבן דעם אידישן קינד, און וואס איז זיין גאנץ לעבן געווען שטארק אסימילאטאריש, האט אין געטא ארויסגעוויזן א גרויסן אינטערעס און ווארעמקייט צו אידיש און צו אידישער ליטעראטור. איך האב אסאך דיסקוטירט מיט אים וועגן די זאכן. ווען מען האט ארגאניזירט א קאנצערט אין קינדערהיים, איז ער געווען דורכאויס דערפאר. ער זאל זיין אין אידיש, און האט זיך שטארק געגנגעשטעלט די וואס האבן געוואלט דער קאנצערט זאל זיין אויף פויליש, איך געדענק נאך ווי ער האט ארגומענטירט, דאס לעצטע ווארט פון א קינד אין געטא איז מאמע, נישט מאטקא. ער האט זיך אויך געווענדעט צו מיר איך זאל אים צוהעלפן ארגאניזירן תפילות פאר די קינדער אויף ימים נוראים אין נײַנצן איין און פֿערציק.
וואס רעדט איר? פריינד זילבערבערג, איר האט געזאגט אז ביזן אויפשטאנד זענט איר געווען אין געטא, נו און נאכדעם?
בין איך אריבער אויף דער ארישער זייט, אין פוילישן אויפשטאנד פון נײַנצן פֿיר און פֿערציק האב איך זיך באטייליגט ווי א פוילישער אפיציער, נאכדעם האב איך אפגעראטעוועט מיין פרוי וואס האט זיך א געוויסע צייט אויסבאהאלטן אין א קאטוילישן קלויסטער. אויף דער ארישער זייט האב איך געשריבן א טאגבוך וואס איך האב באהאלטן ביי פוילישע פריינט אין סקאלימאוו. מיט עטליכע חדשים צוריק האט מען עס אפגעפונען און צוגעשיקט צו מיר קיין לונדון.
ערשט מיט עטליכע חדשים צוריק

אין פויזן למשל האבן מיר געפונען אַכציק טויזנט אידישע ביכער און ספרים וואס די דייטשן האבן דארט פארשלעפט. מיר האבן דארט געפונען ביכער פון הזמיר פון לאדזש און לאדזשער געגנט, די ביבליאטעיק פון אידישן מאגנאט אשר קאהן. אין ווארשע האבן מיר געפונען די ספרים פון גערער און פון לובאוויטשער רעבן. אין מאגיסטראט פון פרושקאוו, א שטעטל אונטער ווארשע, האבן מיר געפונען א ביבליאטעיק פון איבער פֿינף הונדערט ביכער וואס א אידישער בעקער, בארנשטיין, פון פרושקאוו האט דארט אוועקגעשטעלט איידער עס האבן זיך אנגעהויבן די דעפארטאציעס. צי ער האט זיך אליין געראטעוועט ווייס איך נישט, אבער די ביכער זיינע האט ער באהאלטן אויף א זיכער ארט. נו, און נאך נײַנצן אַכט און פֿערציק? בין איך אוועק קיין לאנדאן. נאך א געוויסער צייט האב איך איבערגענומען דעם אמט פון סעקרעטאר פון דארטיגן ייווא קאמיטעט.
זאגט מיר זייט אזוי גוט, אין וואס באשטייט דער עיקר די טעטיקייט פון לאנדאנער ייווא קאמיטעט? די וויכטיגסטע ארבעט אונזערע באשטייט אין אויפזוכן און צונויפקלייבן וויכטיגע היסטארישע מאטעריאלן וואס וואלגערן זיך טיילמאל אן שום אויפזיכט. איר דארפט געדענקן אז ענגלאנד איז דאס איינציגע לאנד אין אייראפע וואו די נאציס האבן נישט באוויזן חרוב צו מאכן דעם אידישן ישוב. דארט זענען פארבליבן גאנצע קולטור אוצרות פון גרויסן היסטארישן ווערט, אוצרות וואס האבן א שייכות צו אידן און אידישער געשיכטע אין מזרח אייראפע. אחוץ דעם, זענען דארט פארהאן די ארכיוון פון דער פוילישער גלות רעגירונג, וואס האט זיך בעת דער מלחמה געפונען אין לאנדאן. עס געפינט זיך דארט א שלל מאטעריאלן, דער עיקר וועגן אונזער לעצטן חורבן אין פוילן און אין שכנות'דיגע לענדער. ווייטער זענען פארהאן וויכטיגע ביבליאטעקן פון עלטערע אידישע אימיגראנטישע אינסטיטוציעס און דאקומענטן פון א היסטארישן ווערט. דאס זעלבע איז אויך נוגע אמאליגע אימיגראנטן, היינט שוין זקנים, ביי וועמען מען קען געפינען וויכטיגע מאטריאלן פון אמאל, אדער ביי זייערע קינדער.
קענט איר אונז אפשר געבן אפאר ביישפילן פון וויכטיגע קאלעקציעס וואס איר האט פאר דער גאנצער צייט געזאמלט? פון די וויכטיגסטע קאלעקציעס וואס מיר האבן געזאמלט און איבערגעשיקט צום ייווא אין ניו יארק דארפן דערמאנט ווערן, די ליטערארישע ירושה,

זיבן. א גאנצע רייע פריוואטע ביבליאטעקן מיט אסאך וויכטיגע אלטע ביכער און ספרים. דאס אלץ איז בלויז א טייל פון דעם וואס מיר האבן אין משך פון די לעצטע, לאמיר זאגן, צען יאר אויפגעזאמלט און איבערגעשיקט צום ייווא אין ניו יארק.
פארנעמט איר זיך בלויז מיט זאמל-ארבעט?
א ניין. די לעצטע צייט האבן מיר זיך פארנומען מיט צוגרייטן אן אויסגאבע פון ארבעטן צו דער נייעסטער געשיכטע פון אידישן ישוב אין ענגלאנד, אנהייבנדיג פון ארום די זיבעציגער יארן ביז איצט. דער באנד איז שוין אינגאנצן פארטיג אין מאנוסקריפט און געפינט זיך שוין איצט אין ייווא אין ניו יארק.

איך וויל אייך דערביי זאגן אז אויך נישט אידישע אינסטיטוציעס, ביבליאטעקן אין לונדון און אויף דער פראווינץ, שטייען כסדר אין קאנטאקט מיט אונזער ביורא. טיילווייז שטיצן זיי אפילו דעם ייווא. דער בריטישער מוזיי למשל איז א מיטגליד אין ייווא מיט א יערליכן אפצאל. די בארימטע באדליען ביבליאטעק אין אקספארד האט לעצטנס באשטעלט א גאנג א גאנג ייווא בלעטער פאר אירע זאמלונגען. ביבליאָטעקן אין לאָנדן און אין אַנדערע שטעט ווענדן זיך אָפט צום ייוואָ מיט דער מיט דער בקשה צו העלפן זיי אָפּקלייבן און איינקויפן נייעסטע יידישע ביכער, אַזוי אַז דער ייוואָ אין ענגלאַנד איז גאַנץ גוט באַקאַנט אין דער וויסנשאַפטלעכער און קולטורעלער וועלט. ס'איז זייער אינטערעסאַנט, פריינד זילבערבערג. איז אפשר קענט איר אונז עפעס דערציילן וועגן אלגעמיינעם אידישן קולטור לעבן אין לונדון? בדרך כלל איז דער מצב נישט קיין געהויבענער. די וויכטיגסטע סיבות זענען צוויי, נישטא קיין יונגערע מענטשן, און נישטא קיין בודזשעטן פאר קולטור ארבעט אויף אידיש. די שילומים קאנפערענץ, א שטייגער, האט פאר אידישער קולטור ארבעט אין ענגלאנד נישט געגעבן קיין איין פענע. אבער דאך גייט ארויס א וועכנטליכע אידישע צייטונג, די אידישע שטימע.

ס'איז פאראן א גרעסערע גרופע פון אונזערע שארית הפליטה אין לאנדן, און ווי זעען זיי זיך אן אין אידישן געזעלשאפטליכן לעבן?
אין פרינציפ איז אין ענגלאנד נישט געווען קיין גרעסערער צושטראם פון לעבן-געבליבענע אידן נאכן חורבן. צווישן די וואס זענען פארבליבן אין לאנדן קען מען אויסטיילן צוויי גרופעס, געוועזענע מיליטערלייט פון דער פוילישער ארמעי, גענעראל אנדערס ארמעי ווי מען האט זי גערופן, זייער צאל דערגרייכט ביז עטליכע הונדערט, ס'רוב זענען זיי אינגאנצן אסימילירט, האבן כמעט נישט קיין שייכות צום אידישן קולטור לעבן, נעמען נישט קיין אנטייל אין אידישע אינסטיטוציעס, אלע האבן זיי זיך גוט איינגעארדנט עקאנאמיש, און זיי און זייערע קינדער אסימילירן זיך גיך אין דער ענגלישער שפראך און אין ענגלישן שטייגער לעבן. א צווייטע גרופע זענען די חסידיש ארטאדאקסישע אימיגראנטן פון אונגארן, טשעכאסלאוואקיי, און טיילווייז אויך פון פוילן. פאר זיי איז אידיש דאס טאג טעגליכע לשון פון שטוב און פון חדר און ישיבה. זיי האבן אויך נישט קיין שום מגע ומשא מיט דער טעטיקייט פון די אידישע קולטור אינסטיטוציעס וואס ווערן ביי זיי פאררעכנט צו דער וועלטליכער באוועגונג.

הערט זיך צו צו אונזער קומענדיגן פראגראם זונטאג דעם דריטן מאי אין דער זעלבער צייט. דאס איז שעפטל זאק פון אידישן וויסנשאפטליכן אינסטיטוט ייווא אין ניו יארק. א גוטן טאג.